מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף מ ו עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא די לעצטע פיר שורות דף מ ה עמוד ב'. געשטאנען אין די משנה הלכה, א מענטש האט א שיסל וואס מען מאכט אין דעם טייג, האבן מיר געזאגט אויף דעם אז ס'איז דא לעכער אין דעם, און דער מענטש טראכט ווייסט וואס, וואס זאל איך גיין קויפן נייע כלים, איך וועל נעמען אביסל טייג, איך וועל אנשטאפן מיט דעם די לעכער וואס איז דא דארטן, און שלום על ישראל, איך וועל ווייטער נוצן מיין כלי. אויף דעם האבן מיר געזאגט די משנה ס'ווענדט זיך, אויב די לאך איז פון אונטן, פשט איז אז דו גיסט אריין וואסער פשוט אלעס ארויס פאלן פון דארטן, דעמאלס זאג איך קענסטו נעמען טייג, קענסטו אריין קלעבן דארטן, אפילו ס'איז מער ווי א כזית, נישט קיין שום פראבלעם, מיט דעם וואס דו לייגסט עס אריין דארטן, ווערט עס א חלק פון דעם כלי, און ממילא אויב אזוי ווערט עס בטל, און ממילא איז נישט קיין שום פראבלעם לגבי פסח. אויב די זייטן איז געווען די לאך, און יעצט קומסטו לייגן אביסל טייג אריין דארטן, האט די משנה געזאגט דא ווענדט זיך שוין, אויב ס'איז פון אונטן, דעמאלס, ווילאנג ס'איז ווייניגער ווי א כזית, קענסטו טון אזא זאך, מער ווי א כזית, ניין, דא דארפסטו עס ארויסנעמען, אז ס'איז געווען פון אויבן, דא האסטו נישט דא וואס צו רעדן בכלל, דא טארסטו נישט אריינלייגן קיין טייג בכלל אנצושטאפן דיין כלי. האט די משנה געענדיגט, די משנה האט צוגעלייגט וכן לענין טומאה, די זעלבע זאך לגבי טומאה, אם מקפיד עליו חוצץ, ואם רוצה בקיומו, הרי הוא כעריבה, און מ'האט נישט פארשטאנען וואס מיינט די ווערטער, וואס פאר שייכות האט דאס מיט פסח, און ווי אזוי שטעלט מען צאם דאס? אויף דעם פרעגט די גמרא לכאורה מי דמי, וואס איז די שייכות דא? התם בשיעורא תלי מילתא, לגבי פסח איז אלעס תולה אויף א שיעור, מ'האט געזאגט ווייניגער ווי א כזית, מער ווי א כזית, פון אויבן, פון אונטן, דאס איז אלעס לגבי פסח. אבער הכא לגבי טומאה, בקפידא תלי מילתא, ס'איז דאך אלעס פשוט תולה אויף זיין קפידא. וואס וויל דער מענטש? ווילסטו אז דיין כלי זאל האבן אינעווייניג דעם טייג, און ממילא ווערט עס א חלק פונעם כלי, אדער ניין? ווילסטו באמת עס זאל נישט זיין דארטן, אויב אזוי איז עס א חציצה דארטן, און ממילא וואס האבן די שייכות, וויאזוי קומט אריין די הלכות טומאה מיט די הלכות פסח? אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה, ביסט גערעכט, איך האלט ביסט גערעכט. נאר וואס? אימא, דארף זאגן ולענין הטומאה אינו כן, לענין טומאה איז נישט אזוי. לגבי פסח קוק איך פשוט אויפן שיעור, ווי גרויס איז עס, ווי קליין איז עס, ווי איז עס, לגבי טומאה איז א אנדערע זאך אינגאנצן, דארטן קוק איך פשוט וואס וויל דער מענטש, וויל ער די בצק זאל יא זיין דארטן, אדער ניין וויל ער די בצק זאל נישט זיין דארטן. אמר ליה אביי, זאגט אים אביי, איין מינוט איך פארשטיי דיך נישט, והא וכן לענין טומאה קתני, ס'שטייט דאך קלאר אין די משנה, וכן לענין טומאה, פשט איז עפעס איז טומאה די זעלבע זאך ווי פסח, קומסטו מיר רב יהודה און זאגסט ניין, טומאה איז אזוי, פסח איז אזוי, ווען די משנה זאגט פונקט פארקערט ווי דו ווילסט זאגן, דו ווילסט זאגן זיי האבן נישט קיין שייכות, און די משנה זאגט זיי האבן יא א שייכות, וכן לענין טומאה, און ממילא פרעגט ער אים, וויאזוי קענסטו מיר גיין אויסטייטשן אז די משנה וויל מיר זאגן א זאך וואס איז נישט די זעלבע ווען די משנה זאגט קלאר אז ס'איז יא די זעלבע? אלא אמר אביי, נאר זאגט אביי, הכי קאמר דאס איז פשט אין די משנה, וכן לענין צירוף טומאה בפסח ובשאר ימות השנה איכא פלוגתא, די משנה וויל דיר זאגן אז ווען ס'קומט צו צירוף טומאה דא וועט זיין א חילוק צו מ'קוקט אויף פסח צו דו קוקסט בשאר ימות השנה. היכי דמי, איז ער מסביר, וואס מיין איך צו זאגן, איז אזוי, כגון דאיכא פחות מכביצה אוכלין, א מענטש האט פחות מכביצה פון אוכלין, דאס הייסט, ווי רש"י געלערנט, די שטיקל עסן וואס איז ווייניגער ווי א כביצה, איז אוודאי אז ס'קען ווערן טמא. נאר די שאלה איז קען עס יעצט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, האבן מיר געלערנט רש"י האלט ניין, ווילאנג ס'איז ווייניגער ווי א כביצה, איז דער שטיקל אוכל נישט ביכולת צו גיין מטמא זיין א צווייטע אוכל, ווייל ס'איז ווייניגער ווי א כזית. יעצט וואס איז געשען איז, ונגעו בהאי בצק, יעצט מיין שטיקל וואס איז ווייניגער ווי א כזית, ווייניגער ווי א כביצה, האט אנגערירט דעם שטיקל טייג וואס ליגט דא אינעווייניג אינעם כלי, און ממילא זאג איך דיר אזוי, בפסח, אויף פסח, דאיסורו חשוב, וואס זאג איך אז דאיסורו חשוב, פשט איז, לאמיר זאגן מ'רעדט דא פון די זייטן, און דו האסט א שטיקל וואס איז מער ווי א כזית, וואס פשט איז דו מוזט עס דאך ארויסנעמען פון דארטן, פשט איז אז ס'איז איסורו חשוב, ס'איז א זאך וואס דו מוזט נישט, וואס. דו דארפסט ארויסנעמען פון דארטן, ביסט עובר בל יראה. אויב אזוי דעמאלטס זאג איך מצרף. פשט איז זאג איך דאס איז נישט קיין חלק פונעם כלי, און ממילא האט עס נישט קיין שייכות צום שיסל. אויב אזוי נעם איך דעם שטיקל טייג וואס ליגט אינעווייניג אינעם כלי, איך בין עס מצרף צו דעם אנדערן עסן, צוזאמען ווערן זיי א כביצה, לאמיר נישט אויסמישן צווישן כביצה מיט כזית, ווערט עס צוזאמען יעצט א כביצה, אויב אזוי צוזאמען קען זיי יעצט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך. מה שאין כן בשאר ימות השנה, א גאנץ יאר דבקפידא תליא מילתא, דארטן קוק איך נישט אויף ווי גרויס אדער ווי קליין דער שטיקל וואס טייג וואס ליגט אינעווייניג אין דעם שיסל איז, נאר וואס, אם מקפיד עליו מצטרף, אז דער מענטש זאגט איך בין מקפיד אויף דעם, באמת וואלט איך נישט געוואלט מיין טייג זאל דא אינעווייניג קלעבן, איך וואלט עס באמת געוואלט אינדרויסן האבן, אויב אזוי מצטרף, פשט איז אז דער שטיקל איז נישט קיין חלק פונעם שיסל דא, נאר עס איז א עקסטערע זאך, אויב אזוי איז מצטרף. ואם רוצה בקיומו, אויב וויל ער אבער, ער איז צופרידן, ער וויל דאך האבן זיין כלי פארראכטן, איז ער צופרידן דעם שטיקל טייג וואס קלעבט דארטן, אויב אזוי הרי כעריבה, איז עס טאקע אזוי ווי א חלק פון דעם כלי, און ממילא אויב אזוי איז זייער גוט, קען עס נישט מצרף זיין צוזאמען און קען עס נישט גיין מטמא זיין. איז לאמיר צוריק גיין יעצט צו די משנה, געשטאנען אין די משנה וכן לענין הטומאה. אז ס'קומט צו צירוף טומאה, אז איך האב דא א שטיקל, וואס די שטיקל דארף איך יעצט מצרף זיין, וואס איז די הלכה? זאגט ער אזוי, וכן לענין טומאה, זאלסטו וויסן לענין טומאה די זעלבע זאך, אויף פסח קוק איך די שיעורים אזוי ווי מ'האט יעצט געלערנט אין אנהייב פון די משנה. די גאנצע יאר אבער, ס'הייסט אז מ'לייגט צו די ווערטער, א גאנץ יאר, אם מקפיד עליו חוצץ, ואם רוצה בקיומו הרי כעריבה, אויב וויל ער עס האבן פשט איז, ער איז צופרידן אז עס איז דארטן אויב אזוי איז ער חלק פונעם כלי, אויב ער וויל עס האבן ער איז מקפיד אויף דעם אויב אזוי נעם איך עס ארויס ממילא איז זיך מצטרף, און ממילא אזוי איז ער איז אזוי איז אביי מתרץ, דאס איז די שייכות, וכן לענין טומאה פשט איז אז איך האב צירוף טומאה, די אלע הלכות וואס מען האט יעצט געזאגט יא כזית נישט כזית קוק איך אויף פסח, האב איך א שיעור האב איך נישט קיין שיעור, מעג עס זיין דארטן מעג עס נישט זיין דארטן, אבער א גאנץ יאר דארטן קוק איך פשוט וואס וויל דער באלעבאס, וויל עס זאל יא זיין דארטן אדער וויל עס זאל נישט זיין דארטן. זאגט די גמרא ווייטער מתקיף לה רבא, פרעגט ער אויף דעם א קשיא, מי קתני מצרף? איך בין מסכים מיט דיך די חלק דו וועסט איינקוועטשן וכן לענין און דו לייגסט צו די ווערטער אבער א גאנץ יאר, אבער איין מינוט, אין די משנה רעדט שטייט עפעס א ווארט פון מצטרף? שטייט דאך והא חוצץ קתני, די משנה משמע אז די משנה רעדט פון עפעס א חציצה פראבלעם, קומסטו מיר זאגן אז די משנה וויל רעדן עפעס א זאך ס'איז יא מצטרף נישט מצטרף, די משנה רעדט דאך און ס'שטייט קלאר והא חוצץ קתני. אלא אמר רבא זאגט רבא וכן להעלות טהרה לעריבה, ניין, מען רעדט פון א צווייטע זאך, אז איך וויל גיין מטהר זיין מיין עריבה, מיין שיסל איז געווארן טמא, איך וויל עס גיין מטהר זיין, אויף דעם דאס רעדט די משנה, און היכי דמי, זאגט ער וואס איז פשט דא, לאמיר דען מסביר זיין אזוי, כגון דאיטמי הך עריבה, דער שיסל איז געווארן טמא, ובעי לאטבולי און יעצט וויל עס גיין טובל'ן בפסח זאג איך דיר דאיסורו חשוב חוצץ אויף פסח אויב ס'איז א שיעור חשוב פשט איז לאמיר זאגן פון די זייטן ס'איז מער ווי א כזית און ממילא בעצם איז עס א חשוב'ע זאך דו וואלטסט עס געדארפט ארויס נעמען אויב אזוי זאגט די משנה חוצץ זאלסטו וויסן ס'איז חוצץ ולא סלקא לה טבילה און די גאנצע טבילה וואס דו האסט געמאכט דא העלפט נישט ווייל למעשה האסטו געטובל'ט דיין כלי מיט א שטיקל טייג וואס די שטיקל טייג איז נישט קיין חלק פונעם כלי. ווייל דו דארפסט עס ארויסנעמען, ווייל אויף פסח קוק איך אן די שטיקל כזית דא ווי א זאך וואס שטערט מיך, און ממילא דו ביסט געגאנגען טובל'ן דיין כלי האסטו געטובל'ט מיט א חציצה. מה שאין כן בשאר ימות השנה א גאנץ יאר בקפידא תליא מילתא איז עס ווענדט זיך וואס וויל די מענטש האבן, אי מקפיד עליו חוצץ, ואם רוצה בקיומו הרי כעריבה, אויב איז ער צופרידן, ער וויל טאקע די שטיקל טייג זאל זיין דארטן צו צוקלעבן זיין לאך דארטן, אויב אזוי קענסטו גיין, גיי צום מקווה, גיי עס טובל'ן אזוי צוזאמען, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, ווייל דאס איז דאך א זאך וואס דו ווילסט. און ממילא לאמיר צוריק גיין ווייטער צו אונזער משנה. האבן מיר געלערנט אין די משנה, זאגט די משנה וכן לענין טומאה, לגבי טומאה זאלסטו וויסן האסטו די זעלבע הלכות, אויב שטייסטו דא און דו האסט א כלי וואס איז טמא און דו ווילסט עס גיין מטהר זיין, לגבי פסח דארף איך קוקן ווי גרויס איז עס, איז עס א זאך וואס איך מוז ארויסנעמען צו נישט, אבער גאנץ יאר אם מקפיד עליו חוצץ, טאמער עס איז א זאך וואס דו ביסט מקפיד אויף דעם, ס'הייסט באמת וואלסט עס נישט געוואלט האבן דארטן, איז עס א חציצה, ואם רוצה בקיומו, הרי כעריבה, אויב ביסטו אבער צופרידן אז ס'איז דארטן, פשט איז דו ביסט העפי אז דאס שטאפט אן דיינע לעכער, אויב אזוי איז דאס א חלק פון דיין שיסל, אויב אזוי נישט קיין שום פראבלעם. מתקיף לה רבא פרעגט מיר אבער א קשיא, איין מינוט, מי קתני וכן לענין טהרה? דו האסט געפרעגט פריער האסטו געפרעגט א קשיא, ביסטו געקומען מיט א נייע תירוץ, פרעג איך דיר איין מינוט, דיין תירוץ איז עפעס בעסער? מי קתני וכן לענין טהרה? הא לענין טומאה קתני, שטייט דאך קלאר אין די משנה, וכן לענין טומאה, קומסטו מיר רעדן אין א פאל וואס איך וויל מטהר זיין מיין כלי, ווען די משנה זאגט וכן לענין טומאה? אלא אמר רב פפא, זאגט רב פפא, וכן לענין להוריד טומאה לעריבה, די משנה רעדט פון א פאל וואס איך קום יעצט מטמא זיין מיין עריבה, פשט איז אזוי, היכי דמי, וואס מיין איך צו זאגן אזוי, כגון דנגע שרץ בהאי בצק, ס'איז געקומען א שרץ, איינע פון די שמונה שרצים איז דאך מטמא, איז יעצט האט עס אנגערירט דעם שטיקל טייג וואס ליגט דארטן אויף יענעם כלי, איז בפסח דאיסורו חשוב אויף פסח וואס די שטיקל טייג וואלט דאך געדארפט נישט זיין דארטן מען דארף עס דאך ארויס נעמען, אויב אזוי זאג איך יעצט קומט אויס א קולא, חוצץ, פשט איז ולא נחתה לה טומאה, זיי האבן דאך נישט קיין שייכות די כלי מיט דעם עסן, און ממילא די עסן קען דאך נישט יעצט גיין מטמא זיין מיין כלי, אויב אזוי קומט אויס מיין עסן איז טאקע געווארן טמא אבער מיין כלי נישט, און ממילא זאג איך. וויבאלד ס'איז יעצט אויף פסח, ס'איז מער ווי א כזית, דו וואלסט עס געדארפט האבן אינדערויסן פון דארטן, פשט איז דער שטיקל טייג האט נישט קיין שייכות צום גאנצן כלי, אויב אזוי קומסטו יעצט, אויב אזוי איז עס נישט מטמא דעם כלי. מה שאין כן בשאר ימות השנה א גאנץ יאר, דבקפידא תליא, וואס דארטן איז דאך תולה וואס וויל דער מענטש האבן באמת, זאג איך אזוי, אם מקפיד עליו חוצץ, אויב דו ביסט מקפיד אויף דעם, פשט איז דו וואלטסט געוואלט די שטיקל טייג זאל נישט זיין דארטן, אויב אזוי חוצץ, אויב אזוי זאג איך ס'האט נישט קיין שייכות צום כלי, אויב אזוי די טומאה גייט נאר אויף די שטיקל עסן אבער גייט נישט ווייטער צום כלי. ואם רוצה בקיומו, אבער אויב ביסטו צופרידן, דו ווילסט טאקע די שטיקל זאל זיין דארטן, אויב אזוי הרי כעריבה, דאס א חלק פונעם שיסל. איז ווייטער לאמיר צוריק גיין אין די משנה. איז ער מסביר אזוי, וכן לענין הטומאה, אזוי ווי אונז האבן יעצט א שטיקל וואס ווער גייט דא ווערן טמא, איך האב א שרץ וואס האט עס אנגערירט, איז יעצט וכן לענין הטומאה קוק איך, איז עס א זאך וואס מעג זיין דארטן, יא כזית, נישט כזית, ווייל דא רעדט מען אויף פסח, אבער יעצט א גאנצע יאר, אם מקפיד עליו חוצץ, קוק איך נישט אויפן שיעור, נאר איך קוק אן וואס וויל דער מענטש, אם מקפיד עליו חוצץ, אויב איז א זאך וואס ער איז מקפיד איז פשט ער וואלט עס געוואלט זאל נישט זיין דארטן אויב איז עס א חציצה, ואם רוצה בקיומו, אינגאנצן דו ביסט צופרידן אז ס'איז דארטן, אויב אזוי הרי הוא כעריבה, איז דאס א חלק פון די עריבה. זאגט די משנה ווייטער, בצק החרש, איך האב דא א בצק, א טייג, וואס איז אזוי ווי א חרש, פשט אז איך קען נישט זען, הערט ער יא, הערט ער נישט, די זעלבע זאך דא, די טייג איך קען נישט זען, איז עס געווארן חמצ'דיג, איז עס נישט געווארן חמצ'דיג. דאס הייסט, ס'האט נישט די סימנים וואס א נארמאלע טייג וואלט געהאט. זאגט די משנה אזוי, אם יש כיוצא בו שהחמיץ, אויב האב איך, איך האב א צווייטן טייג וואס מ'האט געמאכט ממש די זעלבע צייט, יענער איז געווארן חמץ, אויב אזוי הרי זה אסור, פשט איז אז יענער איז געווארן חמץ, אויב אזוי דיין טייג וואס איז דא איז אויך געווארן חמץ, און ממילא פארלאז דיך אויף יענץ, יענץ איז געווארן חמץ איז דיינס אויך געווארן חמץ. איי איך קען נישט קלאר זען? קוק אויף יענעם וועסטו זען ממילא וועסטו איבערנעמען די זעלבע זאך פאר דיין אייגענע טייג. איז פרעגט די גמרא אם אין שם כיוצא בו מאי, וואס וועט זיין די הלכה, איך האב נישט קיין צווייטן טייג, איך האב געמאכט מיין אייגענע טייג, איך האב מיר געקנעט, און דא האב איך עס פאר מיך, און למעשה איך קען נישט זען, איז עס יא געווארן חמצ'דיג איז עס נישט געווארן חמצ'דיג, וואס איז די הלכה? אמר רבי אבהו זאגט רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש, רבי שמעון בן לקיש האט געזאגט, כדי שילך אדם ממגדל נוניא לטבריה, מיל די קענסט ווארטן ווי לאנג די ווי לאנג מען האט נישט געארבעט אויף דעם טייג אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו גיין פון מגדל נוניא צו טבריה וואס דאס איז איין מיל דאס איז אַכצן מינוט ווי לאנג מען האט נישט געארבעט אזוי לאנג אויף דעם טייג זאג איך אז יעצט איז עס געווארן חמצ'דיג ווי לאנג ס'איז ווייניגער ווי דאס דעמאלטס ביסטו נאך בסדר אז די קענסט עס קאמפערן צו א צווייטע זאך אוודאי פארגלייך עס צו די צווייטע זאך אז נישט ביז אַכצן מינוט דעמאלטס ביסטו אקעי. פרעגט די גמרא איין מינוט, ונימא מיל, וואס דארפסטו מיר זאגן אזא אינטערעסאנטע זאך, מגדל נוניא, טבריה, א מיל, רעד קלאר, ונימא מיל, אז ס'איז געווען ביז איין מיל קענסטו ווארטן. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, הא קא משמע לן דשיעורא דמיל כממגדל נוניא ועד טבריה, איך וויל דיך עפעס אויסלערנען, ווי לאנג דוירט צו נעמען א מיל? ווי לאנג דוירט עס צו גיין צו א מיל? איך וועל דיר זאגן א מיל ווייסטו דאך נישט ווי לאנג ס'דוירט. אז איך וועל זאגן פון וואו ביז וואו, יעצט פארשטייסטו אה פון דארטן ביז דארטן נעמט כך וכך צייט, אויב אזוי וועסטו פארשטיין האב איך דיר אויסגעלערנט ווי לאנג ס'נעמט צו גיין א מיל, און ממילא וויל איך דיר נישט זאגן קלאר מיל, נאר איך זאג ממגדל נוניא ועד טבריה. אמר רבי אבהו, זאגט רבי אבהו, אמר רבי שמעון בן לקיש, רבי שמעון בן לקיש האט געזאגט, לגבל, ולתפילה, ולנטילת ידיים, ארבעה מילין. פאר די דריי זאכן, פאר גבל, גבל איז איינער וואס מאכט טייג, זיין פראפעשן איז אז ער מאכט טייג פאר אנדערע, איז די הלכה איז, אז טאמער דער בעל הבית איז געקומען און האט מיר געבעטן דו גיי מאכן א טייג פאר מיך, נאר דער פראבלעם איז געווען די כלים וואס דער בעל הבית האט מיר געגעבן זענען געווען טמא. איז דער גבל מוז גיין ביז צו פֿיר מיל, גיין טרעפן א מקווה און גיין טובל'ן דעם כלי, מאכן זיכער אז ס'ווערט געמאכט בטהרה. די זעלבע זאך איז אויך לתפילה, צו גיין זוכן א מנין, ובמילא אז דו גייסט אויפן וועג, מוזטו קענען גיין ביז פֿיר מיל כדי צו טרעפן א מנין, לנטילת ידיים זיך צו וואשן פארן מוציא. אמר ר' נחמן בר יצחק, זאגט ר' נחמן בר יצחק, אייבו אמרה, דאס איז נישט געווען רב אבהו וואס האט עס געזאגט בשם ריש לקיש, נאר אייבו האט עס געזאגט, וארבעה אמר בה, און ער האט געזאגט ס'דא פיר הלכות באמת האט ער געזאגט וואס זיי האבן אלע די הלכה מ'דארף גיין ביז פיר מיל. וחדא מינייהו, וואס די פערדע זאך, דאס איז נאך איין זאך וואס פעלט דא, וואס איז דאס? דאס איז עיבוד. דתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט, וכולן שעיבדן, או שהילך בהן כדי עבודה, טהורין חוץ מעור האדם, דאס הייסט, ס'איז דא אזעלכע לעדער וואס איז א צווישן לעדער און פלייש, דאס הייסט, ס'קען זיין, מ'קען עס אנקוקן, מ'קען עס עסן, ממילא קען עס האבן א דין ווי פלייש, קען עס האבן א דין ווי נבילה, ס'קען מטמא זיין, אדער קען איך עס אנקוקן אזוי ווי לעדער, די שאלה איז יעצט וויאזוי קוק איך עס אן, איז ממילא זאגט ער אויב ס'איז געווען אזא סארט פלייש אזא סארט לעדער וואס מ'האט שוין געארבעט אויף דעם, פשט איז, אדער מ'האט ממש אנגעהויבן צו ארבעטן מיט דעם, מ'האט אנגעהויבן די פראסעס, אדער מ'פלעגט גיין אויף דעם, טרעטן אויף דעם, דאס איז אויך געווען די ערשטע שלב פון מאכן לעדער, דעמאלס זאג איך אז וואס זענען זיי טהור, חוץ מעור האדם, עור האדם איז אייביג א זאך וואס איז טמא. יעצט וכמה כדי עבודה, וואס מיינט דאס אז מען האט געארבעט אויף דעם? ווי לאנג דארף מען האבן געארבעט אויף דעם? אמר רבי אינייא אמר רבי ינאי, כדי הילוך ארבעה מילין, אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו גיין פיר מילין, האט מען געזאגט אז איין מילין איז אכצן מינוט, אויב אזוי צוויי און זיבעציק מינוט, אז ער האט שוין אנגעהויבן צו ארבעטן אויף דעם, האט אנגעהויבן צו טרעטן אויף דעם פאר צוויי און זיבעציק מינוט, אויב אזוי דאס הייסט מען האט שוין אנגעהויבן צו ארבעטן אויף דעם, און ממילא האט עס א דין אזוי ווי עורות. אמר רבי יוסי בר חנינא, זאגט רבי יוסי בר חנינא, לא שנו אלא לפניו, וואס אונז האבן דא געלערנט אז לגבי תפילה, לגבי נטילת ידיים דארפסטו גיין ביז פֿיר מיל, דאס איז אלא לפניו, פשט איז דער מענטש גייט ממילא, ער איז אויפן וועג, ממילא זאג איך גיי נאך אביסל ווייטער, גיי נאך ביז פֿיר מיל און טרעף א מנין, גיי דיך וואשן. אבל לאחריו, אבער גיין צוריקוועגס, פשט דו ביסט געבליבן דא, יעצט גיין צוריקוועגס זוכן, דאס דארף איך נישט טון, איך דארף נישט צוריק וועגס גיין, אפילו מיל אינו חוזר, אפילו ביז א מיל דארף איך נישט צוריק גיין. אמר רב אחא, זאגט אבער רב אחא, מינה, פון דא זעה איך, מיל הוא דאינו חוזר, ביסט גערעכט אז איין מיל דארף איך נישט צוריק גיין, אבער הא פחות ממיל חוזר, אבער ווייניגער ווי א מיל, דאס דארפסטו יא גיין, דאס הייסט אפילו דו ביסט אויף א פלאץ, דו האסט נישט קיין מנין,